א גוטע וואך און ברוכים הבאים צו היסטאריע מיט ר' יחיאל. א גוטע וואך און ברוכים הבאים. וואס איז די נושא פון די וואך? די וואך וועל איך אויסשמועסן די תקופה פון די איובים אין ארץ ישראל בכלל און אין ירושלים בפרט.
די עפיסאד איז געספאנסערד דורך איינער פון די חשוב'ע צוהערערס דא אויפן פראגראם, די זכות איז לרפואת כבוד קדושת האדמו"ר מקאסוב שליט"א, ר' שרגא פייוויש בן מלכה, באשעפער זאל שיקן א רפואה שלימה בקרוב, צו ספאנסערן אן עפיסאד און פאר אלע קאמענטארן און פידבעק און נאך,

מען דארף מרחיב זיין די יריעה איבער זיי ווייל זיי האבן א שטארקע השפעה אין די היסטאריע נאך זיי. הייסט הגם זיי זענען געווען גאנץ א קליינע תקופה האבן זיי געהאט גאר א שטארקע השפעה אויף די גאנצע אויף ביז היינט.
אויף די גאנצע געגנט און ביז היינט. סאו ווער זענען זיי געווען? די צלבנים די קרוסעידערס זענען געווען בערך צוויי הונדערט יאר אבער ס'איז איינגעטיילט אין צוויי אין צוויי העלפטן די ערשטע הונדערט יאר איז געווען די מלכות ירושלים אויף א גרויסן פארנעם, זיי האבן געהערשט אויף א ריזיגן שטח פון טורקיע ביז פאר מצרים, און קיינער האט זיך נישט געוואגט צו זיך צו זיך אקעגן שטעלן אקעגן זיי, אבער די צווייטע העלפט איז זענען זיי געווען למחצה לשליש ולרביע, ווער האט גורם געווען צו די מחצה שליש לרביע? די איובים, די שושלת האיובי. אבער די קומענדיגע תקופה איז די תקופת הממלוקס וואס זענען זיי אביסל מער באקאנט ווי די איובים, אבער זיי קומען צוזאם. איז וועט מען געבן א שטיקל הקדמה ווער זענען די ממלוקס און מען וועט צוריק גיין צו די תקופה פון די איובים. די ממלוקס זענען עבדים, די די טערם די תרגום המילה פון מעמלוקס איז א עבד נאמן. צו וועמען זענען זיי געווען עבדים? וויאזוי זענען זיי געקומען מתחילה? פון וועלכע געגנט? וועלכע רעליגיע? וועלכע וואס זענען זיי געווען בכלל?
זיי קומען על פי רוב פון נוצרים וואס זענען געווען אנטי איסלאם, פון זייער ווייט, פון טורקיע, פון באסניא, פון עיזשיע, זייער ווייט, וואס די איסלאם האט צוביסלעך צוביסלעכווייז איינגענומען די שטח, און די עלטערן האבן פארקויפט די קינדער, אדער בכפייה אדער ברצון, אונז ווייסן נישט אזוי קלאר, די עלטערן האבן פארקויפט די קליינע קינדער, און די איסלאמיסטן האבן זיי געהאדעוועט אין סקולס און בתי ספר אויף צוויי ווינגס, צוויי פליגלען. די ערשטע ווינג איז געווען די דת, די רעלידזשען, אויסלערנען פון אנטי איסלאם צו איסלאם, און די צווייטע ווינג, די צווייטע פליגל איז געווען אויסלערנען צו זיין נאמן פאר די, פאר זייערע אדונים, וואס האט זיי אפגעקויפט, אזוי ווי א עבד, וועט עס נעמען אלעס וואס ס'הייסט אזוי דארף מען פאלגן? נוסף צו דעם האבן זיי געוואלט עפענען און אוועקשטעלן א ארמעי פון די איסלאם וואס זאל זיין אינגאנצן איבערגעבן פאר די איסלאם. האבן זיי מחנך געווען די קינדער אויף צו זיין סאלדאטן. פאר די נייע ארמעי פאר די איסלאם, און דאס איז געווען די הצלחה פון די איובים, די איובים האבן גענוצט א חלק פון די קינדער וואס זענען נתחנך געווארן אין די סקולס, אין די שולעס, און זיי האבן געהאט צוויי די צוויי מעלות, סיי נאמן פארן דת וואס זענען יעצט אריבער, און סיי שטארקע סאלדאטן, מיט אונז גייען מרחיב זיין דעם דיבור אויף זיי אין די קומענדיגע תקופה, די תקופה פון די מעמלוקס, אבער דא ס'איז געווען א גרויסע חלק פון די הצלחה פון די איובי.
ס'איז געווען איינער וואס האט זיי געפירט? איינער וואס איז געווען די, איינער וואס האט אנגעפירט די גאנצע זאך אדער? יא, זיי האבן געהאט א שושלת, זיי האבן געהאט א סולטנים וואס האט זיי געפירט, וואס זיי האבן ארויסגעגעבן ביכער, נישט ביכער אבער הנהגות ווי מען דארף זיי מחנך זיין, און ווי מען דארף זיי אויסלערנען צו זיין שטארקע סאלדאטן. אגב, ס'איז דא א רב אין כרתים, כרתים איז אונטער יוון, ר' אליהו קאפישאלי, וואס ער שטעלט פאר פונקטליך ווי. ער האט געלעבט דעמאלטס?
ער האט געלעבט אביסל שפעטער, אינמיטן די תקופה פון די מאמעלוקס, און ער שטעלט פאר פונקליך ווי זיי האבן מחנך געווען, און די שטארקייט זייערע, און די גדלות זייערע. אקעי, אונז גייען יעצט צוריקגיין צו די איובים. די איובים זענען נאכאמאל א שושלת אין די איסלאמיק וועלט. מ'דארף וויסן באופן כללי אז אין איסלאמיק וועלט איז דא אסאך אסאך שושלת'ן פון סולטאנים וואס האבן זיך וואס האבן זיך איינגענומען שטחים אין די מידל איסט, און מידי פעם האבן זיך געשלאגן מיט אנדערע שושלת.
ס'נישט געווען איין ס'נישט געווען איין גרויסע סולטאן וואס האט געהערשט פאר יעדן איינעם און יעדער באלאנגט פאר אים ס'געווען יעדער פאר זיך געמאכט שבת פאר זיך.
ס'געווען ס'איז כמעט נישט געווען קיין טאטע איבער אלע כמעט נישט, בפרט אז ס'איז געווען לכתחילה פון די התחלה פון די איסלאם איז געווען סוני מיט שיעה, איז שוין דא א שפאלט, אבער אפילו אין די סוני מיט די שיעה איז איז דא אסאך בראנטשעס, ביי יעדע ביי יעדע סטעם ביי יעדע עץ איז דא אסאך אסאך צווייגן מיט בלעטער. ס'איז געווען צייטן וואס זיי האבן זיך צעשלאגן מיט די קריסטן, האבן זיך מאחד געווען עטליכע בראנטשעס און בלעטער צוזאמען.
אבער סתם אזוי האבן זיי זיך נישט דורך געקומען בעצם. ניין, ניין, על פי רוב נישט. און פארשטייט זיך און ביי די קריסטן איז אויך געווען אזוי. און דאס און די הצלחה פון די מלחמות וואס אונז גייען רעדן יעצט, וואס אונז גייען דורכשמועסן יעצט, איז בעיקר בזכות די התחלקות פון די ענפים פון די בלעטער און פון די צווייגן, למשל אזוי ווי עס איז געווען אין די איסלאמיק וועלט סוני מיט שיעה, איז געווען אין די נוצרישע וועלט די איסט און די וועסט, די מזרח און די מערב, דאס רופט זיך די יוונים מיט די קאטוילים.

איז אזוי ווי די סוני מיט די שיעה איז די גרויסע צווייגן אין די איסלאם איז דא אין די אין די נוצרישע וועלט צוויי צוויי קען מען זאגן סטעמס אפילו צוויי בוימער וואס האבן נישט קיין שייכות איינער מיטן צווייטן די מזרח מיט די מערב דאס איז די קאטאליקן מיט די יוונים אזוי ווי ביי די איסלאם איז דא צוויי פראקציעס.

די קאטאליקן מיט די יוונים, וואס די שפאלט איז געווען ממש אין די תקופה פאר די איובים. ווער פון זיי איז פרומער? וואס איז די חילוק?
די חילוק איז זייער דקות'דיגע חילוק, ס'איז נישטא פרום מיט פריי, ס'איז א אנדערע גלויבונג אין אותו האיש כלפי די גאט, זיי האבן די זעלבע די זעלבע דת און די זעלבע עבודה, נאר אין די אין די פיפטינט סענטשערי איז דא פון די קאטאליקן איז דא א שפאלט וואס הייסט וואס זיי זענען טאקע געווארן מער פריי ווי מען קען זאגן דאס איז די פריי די פרייהייט אין די די נוצרישע וועלט. דאס איז געווען מארטין לוטער?
יא, זיי רופן זיך לוטעראניסטים, וואס פון זיי פון זיי אן איז דא א ירידה אין די פרומקייט אין די קריסטשען ווארלד.
אבער מארטין לוטער פארשטיי איך איז יא געווען די מהלך אז ער האט מער פשוט נישט געגלייבט אין די אין די קלויסטער אין די גלחים. יא, אבער ס'האט געהאט השפעה אויכעט אין די עבודה און אין די אמונה וכו' וכו'. און האט אסאך השפעות עד היום הזה. אקעי דאס איז געווען דברי הקדמה צו די איובים מיט די מעמלוקס כלפי די איסלאמיק וועלט. יעצט וועט מען זיך זיך אריינגיין אריין שווימען אין די תקופה פון די איובים אין ארץ ישראל. אזוי ווי איך האב פותח געווען די שמועס, אז די ערשטע העלפט פון די קרוסעידערס, פון די קרייציגער איז געווען הונדערט יאר, דאס איז פון אויף די גויאישע דעיט פון טען ניינטי ניין ביז עלעווען עיטי סעווען, עלעווען עיטי סעווען איז ת ת ק מ ו מ ז. וואס האט פאסירט יענסמאלט? צוויי שינוים אין די וועלט. די ערשטע זאך איז געווען א שפאלט אין די אין די נוצרישע וועלט וואס מ'האט יעצט דערמאנט, און דאס האט גורם געווען אז די אין די אין די עולם הצלבני איז דא שפאלטן מיט מיט חילוקי דעות, און נישט נאר חילוקי דעות נאר כל מיני וויכוחים ווי צו פירן די מלכות ירושלים, און באותה תקופה באותו זמן איז דא א א א ערציטערניש א גערודער אין די איסלאמיק וועלט אין מצרים.
די חידוש דא איז אביסל אז ס'איז פונקט פארקערט די צוויי זייטן אז ביי די קריסטן איז די שפאלט האט גורם געווען אז די גאנצע די גאנצע קריסטליכע אלע גוים אלע נוצרים זאל ווערן שוואכער אין די קריסטליכע רעליגיע און ביי די ביי די מוסלעמס איז געווען פונקט פארקערט אז זיי זענען געווארן פרימער, יא? ס'איז נישט משנה קיין סך אין די דרגה און די מעלות פון די פרומקייט און די פרייהייט, ווייל אונז רעדן יעצט פון די פאליטישע באוועגונג, איז אין ביידע דתות, אין די קריסטן און אין די איסלאם. אה, זאגסט אז ווייל ביי די קריסטן איז געווען א מחלוקת וויאזוי צו פירן ווייטער.
איז געווארן א שוואכקייט אין זייער. אין זייער.
אין זייער קאנטראל. אין זייער קאנטראל אויף ירושלים, און וועגן דעם האבן בכלל די די עראבס בכלל געקענט צוקומען צו אייננעמען ירושלים, פאר דעם איז נישט געווען קיין. יא יא יעצט יעצט ווי האט זיך בכלל האבן די איובים אויפגעהויבן די קעפ אז ס'איז דא אנדערע סולטאנים דא, ווייל די איובים קומען פון זייער ווייט פון פון פון עיזשיע פון פון אונטער רוסלאנד אסיע ווי קומען זיי אהער נאר אין מצרים וואס דאס איז געווען איינע פון די הויפט מ'קען זאגן די הויפט קעפיטעלס פון פון די איסלאם איז געווען נאך געווען חילוקי דעות צווישן עטליכע סולטאנים עס איז געווען עס האט אויסגעבראכן א מלחמה אינמיטן די עלעווענט סענטשערי און די איובים האבן זיך דארט אריינגעכאפט זיי האבן עס איינגענומען פארוואס האבן זיי זיך ווי האבן זיי זיך אריינגעכאפט ווייל מען האט זיי געבעטן זיי זאלן ברענגען זייערע סאלדאטן די מעמעלוקס צו מאכן סדר.
די מעמלוק זענען נישט געווען קיין אנדערע תקופה אינגאנצן געווען א חלק פון די איובים? די איובים האבן זיי גענוצט אלס סאלדאטן. זיי זענען נישט קיין פאלק, זיי זענען נישט קיין, דערווייל, דערווייל זענען נישט קיין פאלק. מעמלוק זענען געווען די עבדים פון די איובים?
עבדים פון אדונים, פון, פון, פון חברה וואס זיי האבן אפגעקויפט. די איובים האבן געהאט א א חלק פון זיי און גענוצט, און געברענגט אהער אין די געגנט פון זייער ווייט, זייער ווייט. איז. צום סוף וואס איז געווען? זיי האבן מצליח געווען צו הרג'ענען די סולטאן פון מצרים, קיין ממלא מקום איז נישט אונטערגעקומען, האבן די יוון געזאגט אויב אזוי וועלן אונז זיין דער ממלא מקום, ווער איז דאס געווען? דער אינטערסאנטער מפקד אין יענע יארן, דער אפיסער צלאח א-דין. וואס איז כדאי צו מרחיב זיין דעם דיבור אויף זיין. זיין כיבוש אין די געגנט ווי ער האט כובש געווען האט איינגענומען די געגנט איז אזוי וואס איז געווען זיין טריק זייער א א ער האט געארבעט מיט חכמה ער האט געוויסט אז די די צלבנים האבן אין די הונדערט יארן געבויט ארץ ישראל אויף א העכערן לעוועל געבויט צענדליגע צענדליגע וואטש טאוערס אינפראסטראקטשער.
מיט גאסן מיט מיט וועירהאוזעס דאס אז זיי האבן אוועקגעשטעלט די לאנד אויף א רייכן אופן, סיי אין רייכקייט און סיי אין פראטעקשאן. און ס'איז זייער שווער פאר א נייע פאלק וואס האט נישט קיין שייכות אהער, זיי קענען נישט די געגנט. דאך נישט קומען פון ירושלים די מענטשן.
זיי קומען פון זייער ווייט, פון יוראפ, ווי קענען זיי אייננעמען די די געגנט? האט ער געארבעט מיט חכמה, ער האט געהאט מצרים, יעצט האלט ער מצרים אונטער זיינע הענט, און דורכן ים איז ער אנגעקומען אין דמשק, וואס דמשק איז געווען די שפיץ פון ארץ ישראל, די עק פון ארץ ישראל, ארץ ישראל האט זיך געצויגן ביז צור וצידון און נאכדעם גייט דמשק. און ער האט מצליח געווען צו אייננעמען דמשק און דארטן האט ער אוועקגעשטעלט זיין בעיס, זיין בסיס. פון דמשק שיקט ער ארויס סאלדאטן צענדליגער, נישט צענדליגער, מ'קען זאגן צען צוואנציג טויזנט סאלדאטן שיקט ער אין דרום זייט אויף ארץ ישראל. וואס איז געווען זיין פלאן? ער האט געוואלט צוזאמנעמען די אלע סאלדאטן פון די צלבנים פון די קרוסעידערס אויף איין פלאץ און פרובירן זיי אייננעמען, און ער האט מצליח געווען. ער שיקט א שליח פאר די מלך ירושלים, הער זיך איין צדיק'ל, אונז גייען אייך אייננעמען. ער איז געווארן דערשראקן, ער האט שוין פארשטאנען אז ער האט איינגענומען מצרים, איז ער נישט קיין מפיל קינד, און יעצט זיצט ער אין דמשק, איז ער אויף צרות, ער איז בארינגלט פון אלע זייטן, האט ער צוזאמגענומען אלע סאלדאטן פון פון די מלכות ירושלים פון ארץ ישראל, פון מצרים ביז צור וצידון, מען רעדט פון איבער צוואנציג טויזנט סאלדאטן, און זיי אוועק געשטעלט אין עמק יזרעאל וואס איז די עמק אנטקעגן טבריה, וואס ווער ס'קומט אראפ פון פון צור וצידון דארף אנקומען אהער, ער קען נישט אריין גיין אין עבר ירדן וואס איז פיל מיט בערג, און ער קען נישט גיין דורכן ים, און די איינציגע וועג וואס ער קען דורכגיין צו אין די וועג צו ירושלים איז דורך די עמק, די טאל וואס עס רופט זיך עמק יזרעאל. מען רעדט אינמיטן זומער, זייער הייס. די צלבנים פירן זייערע פערד אין ציפורי, אין ציפורי איז דא אסאך וואסער, זיי טרינקען אן זיך מיט וואסער און זיי זענען ממשיך אויף די וועג קיין טבריה. דאס איז געווען די דורכפאל פון די צלבנים אויף צו מארגנס פארן זיי אריין אין דעם אין דעם אין די טאל און די טאל איז פיל מיט דערנער פאר נאכט צינד צינד אן צלאח א-דין די דערנער און זיי ווערן בארינגלט מיט א פלאם פייער זיי ווערן עקזאסטעד ווערן אויסגעדארשט, זיי האבן נישט וואס צו טרינקען, דער פייער ווערט שטערקער און שטערקער, אסאך הייבן הענט און אנטלויפן, און אסאך פשוט ווערן פארברענט, און אסאך געבן זיך איבער פאר צלאח א-דין. ס'איז נישט געווען קיין אינפראסטרוקטור דארטן, ס'נישט געווען אויפגעבויט קיין פראטעקשן אין יענע גאנצע געגנט, זיי האבן נישט געוואוסט אז דאס איז די איינציגסטע פלאץ וואס מ'קען אריינקומען.
דאס איז געווען דער דורכפאל. און אגב, די געגנט וואס הייסט עמק יזרעאל אדער קרני חיטין איז אלע יארן אלע יארן ביז די ערשטע קריג געווען די די פלאץ וואס מען האט געדארפט אכטונג געבן נישט דורכפאלן דארט, ממש די ענגלענדער האבן איינגענומען די טערקישע עמפייער אין ארץ ישראל נאר דארט. מען פאלט דארט דורך פאלט מען דורך אינגאנצן. אינגאנצן. דאס איז געווען די הצלחה פון צלאח א-דין, יעצט קומט ער אן קיין ירושלים. אבער ער פארט נישט גלייך קיין ירושלים, די ערשטע זאך פארט ער איז נעמט ער זיין ארמעי קיין אשקלון, אשקלון איז געווען א שטארקע שטאט, פיל מיט מיט וועירהאוזעס און און וואטש טאוערס, גראדע אידן האבן אויך געוואוינט אין אשקלון, ס'איז דא א קהילה אשקלונית, און אין איינס צוויי האט ער מצליח געווען צו איינעמען, יעצט קומט ער אן אין די שטאט וואס ער חלומ'ט אויף צו איינעמען, ירושלים.
פארוואס איז ער נישט געגאנגען מתחילה גלייך צו ירושלים? וואס האט ער געוואלט נעמען אשקלון פארדעם? ער האט געוואלט אז קיינער זאל נישט בלייבן, אז ירושלים זאל נישט האבן קיין קיין בעקאפ פון אנדערע שטעט, איז יעצט קומען אונז צו אונזער שטאט צו ירושלים. די קרב אין עמק יזרעאל איז געווען קרב חיטין איז געווען תתקמ"ז, און ווינטער תתקמ"ח, מען האלט נאך אין עלף זיבן און אַכציק, קומט ער אן ירושלים, ער בארינגלט אויס, און ער שטעלט אוועק זיין מחנה אין צוויי אין צוויי עקן פון שטאט, איינע איז אונטער מגדל דוד, דאס איז לעם שער יפו, און איינע לעם שער שכם, דאס איז די איינציגע פלעצער וואס מען קען אייננעמען די שטאט, פארוואס? ווייל ארום די שטאט איז דא א חומה.
איז דא א חומה מיט א טאל, א ריזיגע טאל, א טיפע טאל וואס מען קען נישט צוקומען צו די חומה, און נאר דא איז דא פלעט, גלאט, און דאס איז די איינציגע וועג וואס איז א שוואכקייט פון די שטאט, און טאקע דא האבן די, מ'האט גראדע נישט לאנג געטראפן די די מגדל וואס די צלבנים האבן פון דארט איינגענומען, און וואס די צלאח א דין האט יעצט איינגענומען אין די תקופה. ווי זעט אויס ירושלים בזמן הזה? אין די תקופה איז אזוי ווי האסט פריער געפרעגט פארוואס האט ער אריינגענומען אשקלון אבער נישט אלע זענען געהרגט געווארן פון אשקלון אסאך פון אשקלון אשקלון איז נישט נאר אשקלון אשקלון איז די גאנצע געגנט פון עזה אסאך פון זיי זענען אנטלאפן קיין ירושלים וויבאלד ירושלים איז געווען זייער זייער פארפאנצערט זענען זיי אנטלאפן קיין ירושלים און אסאך פון שכם זענען אנטלאפן קיין ירושלים אסאך פון רמלה זענען אנטלאפן קיין ירושלים.
א רגע, וואס איז געבליבן מיט גאנץ ארץ ישראל? ס'איז געווען צפון. איז צפון איז געגאנגען שלאפן נאך קרב חיטין מיט די שריפה. ס'האט שוין געהאט גאנץ ארץ ישראל חוץ ירושלים.
ירושלים איז יעצט געווארן דער עיר מקלט קען מען עס אנרופן פון די אלע שטעט וואס זענען אונטער געגאנגען און שטעט וואס זענען געווען אן א חומה למשל. אבער ער איז געווען קאנטראל ווי?
געווען קאנטראל איבער רוב חוץ ירושלים אדער? כרגע יא. ווינטער תתקמ"ח איז ער כמעט בעלעבאס אויף גאנץ לאנד חוץ פון ירושלים. און וואס איז געווען זיין זיין צוגאנג צו נוצרים? האט ער געהייסן מען זאל ווערן מען זאל ווערן איסלאם אדער געלאזט בלייבן א נוצרי ווילאנג דו שלאגסט זיך נישט?
מ'עט רעדן וועגן דעם ווען ווען ביי איינעמען ירושלים און דארטן האט עס השפעה אויך אויף די אידן איז אזוי ירושלים פאר די כיבוש פון צלאח א-דין איז געווען בערך צען טויזנט נפש די איינוואוינערס יעצט האלט עס ביי דרייסיג טויזנט פון די אלע פליטים וואס זענען אנגעקומען ארום און ארום. דער עולם אין שטאט זעהט שוין זיין בראך, מען קען נישט ארויסגיין, ס'דא א חומה וואס בארינגלט זיי, קומט ארויס דער פאטריארך, דער פאטריארך איז דער בישאפ פון די יוונים, און ער האנדלט מיט אים אפאר א וואך צוויי, און צלאח א-דין ווייזט אים די וועג, ער זאגט אים הער זיך איין, ס'לוינט דיר נישט צו זיך אנטקעגן שטעלן, וועסט נאר דורכפאלן. האט אים דער פאטריארך געענטפערט, הער זיך איין, דער עולם איז זייער צעבראכן, אונז ווילן זיך נישט אונטערגעבן. דאס איז די סוף פון אונזער לעבן. האט אים צלאח געענטפערט, האסט נישט קיין ברירה. זאגט ער, אויב אזוי, אונז האבן נישט קיין ברירה טאקע, וועלן אונז אנצינדן די שטאט. תמות נפשי עם פלישתים. און זיי גייען זיך הרג'ענען על קידוש השם לפי זייער מהלך. אבי זיך נישט ברעכן פאר איסלאם. אבי זיך נישט ברעכן, אבער איר וועט דערלייגן, פארוואס וועט איר דערלייגן?
שטורם די שטאט.
איר וועט נישט האבן די שטאט מיט אייער מסגד, און וואס ווילט איר דא?
אל-אקצא. אל-אקצא. אל-אקצא האבן אונז איינגענומען פאר הונדערט פופציג יאר צוריק. נאך נישט שטאנען?
און אונז האבן עס איבערגעפירט אויף א מאסק. אויף אל-אקצא איז דא א גרויסע צלם וואס מיר קענען זען פון צענדליגע קילאמעטערס דערווייט, און דאס איז געווען טאקע דער די דרייוו וואס האט געפירט צלאח א-דין אהין, צו ווייל איך האב מחלל געווען אונזער הייליגע פלאץ, זאלסטו וויסן אז טאמער דו וועסט אונז איינעמען איז די שטאט איז מסגד אל אקצא געגאנגען שלאפן, און דאס ווילסטו דאך נישט, איז צלח א דין איז אויך געווען אין א דילעמע, דאס האט ער נישט געוואלט, איז מען צוגעקומען צו א... אל אקצא כשלעצמו האט געהאט א חשיבות, די פלאץ אליינס אדער נאר די מקום, די מקום המקדש?
ביידע, ביידע, סיי די פלאץ, די אבן שתיה, סיי אל אקצא.
די בנין אל אקצא האט געהאט א עקסטערע חשיבות ביי די אראבער? דא איז דא צוויי מסגדים, צוויי מעטשעטן, אל אקצא מיט חראם אל שאריף, די גאלדענע כיפה, וואס ביידע איז זייער זייער פארהייליגט, ס'איז נאמבער טו אדער נאמבער טרי אין די איסלאמיק וועלט, נאך מעקא און מדינה.
פארדעם האט ער'ס נישט געוואלט פארלירן. יא, און נישט נאר דאס, נאר דער פלאן פון צלאח א-דין איז געווען צו אויפהייבן ירושלים אין די גאנצע איסלאמישע וועלט. ווייל ער האט עס איינגענומען, איז אזוי באקומט ער צוויי פייגלעך אין איין שאס. זענען זיי צוגעקומען די ענדע אוו סעפטעמבער עלעווען עיטי סעווען צו א פשרה, אז וואס? מען וועט אייך נישט הרג'ענען, מען וועט אייך לאזן ארויס גיין אבער מיט צוויי תנאים, אדער איר וועט זיך פודה זיין, דאס הייסט אז יעדע מענטש דארף מען צאלן כך וכך געלט, א סכום, טאמער נישט, וועט מען אייך נעמען אויף עבדים און פארקויפן אויף עבדים, הרג'נען נישט. האבן זיי מסכים געווען, יעדער איינער וויל לעבן. און ס'איז דא זייער באשרייבונגען פון די צלבנים ווען זיי גייען ארויס פון שטאט, מיט א ווייטאג.
צובראכן זיי זענען.
אונז גייען שוין מער נישט זען אונזער הייליגע שטאט, די שטאט איז הייליג פאר זיי, ווייל ס'איז נאנט דא די די קבר פון אותו האיש.
א רגע, די אידן אין ירושלים האבן עפעס אויסגעמאכט אין די גאנצע דין ודברים? אדער מען האט זיך בכלל נישט גערעכנט מיט זיי? צו מען האט סייוויסיי געפלאנט צו הרג'נען אדער זיי האבן אויך הנאה געהאט פון דעם?
איך וועל באלד מרחיב זיין וועגן די אידן, אבער אז מען פרעגט וועל איך זאגן נאר אין איין ווארט, אז ס'איז דא יחידים אידן וואס וואוינען אין ירושלים, אונטער די קריסטליכע וועלט, אונטער די כיבוש

זענען געבליבן אונטער זיי. יא. ווער עס האט זיך פודה געווען קענט ארויס גיין און גיין וואו ער האט געוואלט. אבער עבדים האבן זיי געבליבן אונטער זיי און זיי האבן עבדים. מען דארף ארבעטארס. ער האט זיי געלאזט ווייטער זיך פירן ווי נוצרים. אה.
איז דא איז דא א גרויסע וויכוח היינט אין די אקאדעמישע וועלט. וואס איז געווען זיין זיין יחס צו צו די עבדים צו האבן זיי געקענט אנגיין מיט זייער רעלידשען וואס איז געווען ביז יעצט, יא זיי זיצן אין שטאט זיי מעגן זיך פירן ווי ווי זיי האבן זיך געפירט ביז יעצט צו נישט. איז אזוי, מיר צוריק גייען צו די ערשטע איסלאמיק תקופה, ווען עומר אבן אל חטיב האט איינגענומען די שטאט פון די ביזענטיענס, איז דארט איז געווען א חוזה א קאנטראקט, מיט זיי א קאנטראקט פונקט וואס זיי מעגן און וואס זיי טארן נישט. מען טאר נישט באווייזן אין גאס בפרהסיא אז מען איז זייער דת. אין שטוב קענסטו מאכן וואס דו ווילסט.
סאו עומר האט געשריבן דעמאלטס אין די חוזה אז ער לאזט נישט קלאפן מיט די העלצער. יא, איז איז דא איז על פי רוב האט האט צלאח א-דין אנגענומען עומר'ס קאנטראקטן, אבער להוציא אפאר למשל די קלאפן. וואס האט ער גע'אסר'ט? ער האט גע'אסר'ט מען זאל אויסרופן אויפן דאך. אזוי ווי די אראבער מאכן היינט, זיי גייען ארויף אויף א דאך פון די מעטשעט און זיי שרייען ווען זיי גייען דאווענען, אזוי האבן די נוצרים געמאכט אין זייער תקופה, ארויף אויפן דאך פון די מנין, געשריגן אז מען דארף קומען דאווענען. דאס האט צלאח א-דין גע'אסר'ט, און ער האט אבער געלאזט קלאפן מיט א האלץ אויף די טירן. אויף די טירן, גייען פון טיר צו טיר און און אויפוועקן דעם עולם, אזוי ווי להבדיל ביי אונז ביי סליחות. ווייל ס'איז ווייטער נישט בפומבי, ס'איז נישט בפרהסיא, יא דאס איז דאס איז באופן פרטי פאר יעדע מענטש פאר זיך.
ס'איז לכאורה אויך געווען געגנטער וואס איז באלאנגט פאר די נוצרים, געגנטער וואס איז געווען ביי די מ'האט שוין געוואוינט געמישט, אזוי פארשטיי איך. ריכטיג. אבער עם כל זה, אפילו אין די געגנט פון די נוצרים, איז די גאס האט געדארפט זיין על טהרת האסלאם.
יא, פארשטייט זיך. דאס איז געווען די געדאנק פון צלאח א-דין. וואס האט ער יא חרוב געמאכט ביי די נוצרים דארף מען יא אויסרעכענען, רוב קלויסטערס אין אלט-שטאט האט ער געלאזט, די קלויסטערס אינדרויסן פון שטאט האט ער חרוב געמאכט, אבער. די די די קבר די די קלויסטער פון די קבר קבר ישו האט ער משנה געווען צוויי זאכן, די ערשטע זאך ס'איז דא צוויי כניסות צוויי טויערן אריין צו גיין אין די קלויסטער האט ער פארשטאפט איינע די רעכטע טיר טויער איז האט ער פארשטאפט און למרבה הפלא ס'איז פארשטאפט עד היום הזה. ער האט זיך אויך געפרעגט אסאך וואס זיי טוהן און די היסטערי און די פארוואס איז דאס פארשטאפט עד היום הזה, מ'האט עס שוין לאנג געקענט עפענען, קיין תשובה האב איך נישט. נאך א זאך האט ער געמאכט, ממש לעבן די קבר פון אותו האיש איז געווען נאך א קלויסטער, דאס האט ער צוגענומען און געמאכט פון דעם א בית ספר, א סקול פאר סופים, סופים מיינט א געוויסע דת, א געוויסע רעלידזשען אין די איסלאמיק וועלט וואס זענען זייער זייער פרום, וואס זיי קומען פון מצרים, וואס זיי זענען פורשים פון הבלי עולם הזה, האט ער געוואלט ווייזן אז ער זארגט פאר זיי, אז ער דאגה'ט פאר זיי, האט ער גענומען א קלויסטער וואס איז געווען ממש לעבן די קבר פון ישו. און דארט אריין האט די פרומסטע, די פרומסטע איסלאמיסטן.
דארט אריין די פרומסטע, און ס'שטייט עד היום הזה, גראדע היינט געהערט עס צו סאלאפים, די סאלאפים זענען זייער זייער אנטי אידן, אנטי איזרעיל, און זיי לאזן נישט אריין קיין אידן דארט. בעקבות דעם האבן זיי פארשטאפט די מהלך, די מעבר, די וועג וואס איז אנגעקומען פון די רובע הנוצרי צו די קבר האבן זיי פארשטאפט. מ'האט געדארפט מאכן א גרויסע הקפה, און אויך די חסימה איז עד היום הזה. נאך א קלויסטער האט ער צוגענומען דאס איז קלויסטער סאנטא אנא לעם שער האריות, און ער האט עס צוגענומען אויך פאר א מדרסה א בית ספר א סקול.
דאס איז אויך געווען א ספעציעלע קלויסטער אדער סתם א קלויסטער?
יא, ס'איז געווען זייער א חשוב'ער קלויסטער ביי זיי, ס'איז די קלויסטער הייסט נאך מרים. און בעקבות דעם וואס האט עס צוגענומען און און געמאכט פון דעם א סקול, וואס איז די בנין שטייט עד היום הזה, דאס איז א בנין פון די צלבנים, יא שוין איבער טויזענט יאר, וואס ס'שטייט גאנץ, און מ'קען זעהן די די ארכיטעקט דורך דעם פון די פון די צלבנים. וואו. יא.
געווען אינטערסאנט?
היינט? אה, זייער אינטערסאנט אין עי עיטין פיפטי, עיטין סיקסטי, האט עס די טורקיש עמפייער אוועק געגעבן פאר נאפאליאן.
צוריק געגעבן פאר די נוצרים.
יא.
וואס נאך האט צלאח א-דין משנה געווען אין די שטאט פון פארדעם? באופן כללי האט ער געוואלט אז די שטאט זאל זיין א איסלאמיסטישע שטאט, ס'איז אים נישט געגאנגען ווייל ס'איז נאך דא נוצרים וואס זיי וואוינען דארט, אבער די די פרהסיא זאל זיין איסלאמיש, דאס איז די נעמען, די נעמען פון די גאסן, די נעמען פון די בנינים, די נעמען פון די שערים, כ'גיי געבן א איין משל, דער שער האריות, דאס איז די שער המזרחי, האט געהייסן אין די נוצרישע וועלט שער השבטים, ווייל לפי זייער מסורה איז פון דארט איז אריין די עולי רגל צו די הר הבית, און צלאח א דין האט עס האט עס געטוישט אויף שער האריות,

אגב דעם ענין שער אריות איז עד היום איבער שער אריות איז דא א שטיין וואס ס'שטייט עד היום הזה פון יענע פון יענע יארן די שטיין שטייט שוין זיין זיבן הונדערט יאר אז אונז דאנקען גאט אללה אז צלאח א דין האט איינגענומען די שטאט און משנה געווען די נאמען פון שער.
איז ביז יעצט האט מען גערעדט פון די נוצרים און די אסלאמיסטן וואס איז געווען מיט די אידן? אין גאנץ ארץ ישראל און ירושלים.
אה, איז למרבה הפלא איז ס'כמעט נישטא קיין מאטעריאל חומר אויף די אידן אין די תקופה, נאר בעקבות די גניזה וואס מ'האט געטראפן פאר הונדערט דרײַסיק יאר צוריק אין מצרים איז דא א ים מיט חומר, און ס'איז אזוי א זייער א ברייטע נושא, דאס וועל מיר מוזן איבערלאזן